א גוטן טייערע אידן און ברוכים הבאים צו גוט געלט נאמבער איין און צוואנציג מיט רבי חיים עקשטיין. א גוטן רבי חיים, די טשעמפיאן פון פעסיוו אינקאם. א גוטן רבי פנחס. סאו א שאלה, רבי חיים, ס'איז אריינגעקומען א שאלה, ס'איז אייגנטליך אריינגעקומען פון מער ווי איינעם, איך מיין די שאלה איז אריינגעקומען דריי פיר מאל וואס איך האב געזען, וואס מיינט קעש עדווענס, קודם פשוט'ע עברי טייטש פון די ווארט, און צו ס'איז א גוטע אינוועסטמענט. און צו מ'קען עס מאכן ס'איז עפעס וואס דו טוסט, עפעס וואס דו לערנסט דעם עולם טון. איך נעם צאם דא אפאר שאלות אינאיינעם. יא, לאמיר רעדן אין דזשענערל פון די זאך קודם. רוב מענטשן ווען מ'פרעגט זיי וואס מיינט קעש עדווענס וועלן זיי זאגן אז ס'מיינט עפעס וואס האט צוטון מיט קרעדיט קארדס און מ'לייגט אזויווי אויס געלט קעגן דיין קרעדיט קארד. עפעס אזא מין עפעס אזא מין ענטפער באקומען. און די אלע זאכן זענען אמת. זייער אסאך מאל איז דא מענטשן וואס זיי ווילן נוצן געלט פון זייער קרעדיט קארד אזוי ווי ארויסנעמען געלט פון עס נישט דורכן קויפן עפעס, וואס דאס ווערט אנגערופן אז מען מאכט א קעש עדווענס. רייט. אבער ווען די וואס די מענטשן מיינען צו פרעגן איז נישט דאס, ס'מיינט וויאזוי מען קען אינוועסטן אין קעש עדווענס, וואס ס'מיינט. קודם וואס מיינט עס? וואס מיינט עס? סאו ס'ווערט אנגערופן מערטשענט קעש עדווענס, MCA, די קאוד איז MCA, מערטשענט קעש עדווענס. וואס דאס מיינט בעיסיקלי איז, ס'דא קאמפאניס וואס זענען אזוי שטארק אנגעזעצט, אז זיי האבן נישט וואו צו בארגן קיין געלט, זיי קענען נישט גיין צו א באנק נעמען א קרעדיט ליין, זיי קענען נישט גיין צו א נארמאלע דורך א נארמאלע ביזנעס לאון, אדער זיי האבן נישט די צייט צו ווארטן און זיי נעמען א קעש עדווענס לאון. קעש עדווענס לאון איז פון די ערגסטע לאונס וואס א קאמפאני קען טון, וואס קען מאכן. יעצט. אזוי ווי כ'מיין אז רוב צוהערערס וועלן פארשטיין אז יעדע זאך וואס איז פון די ערגסטע פאר איין זייט קען זיין פון די בעסטע פאר די אנדערע.
קודם לאמיר פארשטיין פארוואס איז א קאמפאני וואס האט נישט קיין קרעדיט, קיינער טראסט אים נישט, קיינער טראסט נישט די קאמפאני, ער דארף אבער א הלוואה, גייט ער איז דא א פלאץ,

אדער זיי ווייסן נישט וואס זייערע אפשענס זענען, כ'ווייס נישט וואס, קענסט זאגן וואס דו ווילסט.
אקעי, פארוואס איז עס אזא שלעכטע עסק צו נעמען א קעש אה, ווייל וועסט דאס באלד הערן וואסערע אינטערעסט זיי צאלן פאר עס וועסטו פארשטיין. אה, אקעי.
סאו, די וועג וויאזוי ס'ארבעט איז, לאמיר דיר קודם זאגן די וועג וויאזוי ס'איז געפעקעדזשט, און נאכדעם וועל מען רעדן פון די וועג וויאזוי, וויאזוי, וויאזוי עס, וואס די מציאות הדברים איז פון עס. פארוואס נישט פארקערט, ניין?

פופציג פראצענט אינטערעסט מיינט אז זיי בארגן הונדערט טויזנט דאלער דארפן זיי צוריק צאלן בערך הונדערט פופציג טויזנט דאלער. אה, ס'איז אסאך געלט. זייער אסאך געלט. און אסאך מאל קען עס זיין די גאנצע פראפיט וואס זיי מאכן. סאו ס'איז נישט קיין לאנג טערם סעלושען פאר רוב קאמפאניס. אסאך מאל קען זיין אז ס'איז א שארט טערם סעלושען, באט א לאנג טערם סעלושען פאר שור נישט.
אקעי. יעצט די וועג וויאזוי ס'איז געפעקעדזשט איז אז זיי בארגן געלט און זיי דארפן צוריק צאלן דעילי דיפאזיטס. דעילי דיפאזיטס מיינט למשל, לאמיר צוריק גיין צו די משל אז זיי בארגן הונדערט פופציג טויזנט, הונדערט טויזנט דאלער, סאו די וועג וויאזוי ס'ארבעט איז אזוי, מען בארגט זיי פאר די קאמפאני הונדערט טויזנט דאלער, ס'איז אויך געפעקעדזשט אז מען בארגט טעכניש נישט קיין געלט נאר מען קויפט אפ פיוטשער רעסיוועבעלס, פיוטשער רעסיוועבעלס מיינט אז די קאמפאני האט געוויסע חובות וואס מען איז זיי שולדיג פון קאסטומערס וכדומה, און די בארגער, די לענדער, בארגער, די מלווה קויפט אפ אזוי ווי כאילו די ריסיוועבלס. די רעכט צו באקומען די חובות וואס אנדערע מענטשן באצאלן פאר די קאמפאני. יא, און ער קויפט עס פאר א דיסקאונט. סאו לאמיר זאגן אז ער האט הונדערט פֿופֿציק טויזנט דאלער ריסיוועבלס, קויפט ער עס אפ פאר הונדערט טויזנט דאלער. אקעי. דאס איז די פעקעדזש פון עס. יעצט, צו ס'איז באמת אזוי צו נישט, קען מען ארגיוען, ווייל למעשה אויב די, פאר וואטעווער ריזען, די קאמפאני גייט נישט צוריק באקומען זייער געלט, גייען זיי זיין שולדיג. צו באצאלן, מען גייט מען גייט זיך נישט רעכענען אוי וואס זאל איך טון מען האט מיר נישט באצאלט.
אה, סאו בקיצור די קאמפעני, די אונטערשטע שורה איז אז די קאמפעני דארף באצאלן די געלט וואס זיי האבן געבארגט. יא, סאו טראכט אריין, אויב א קאמפעני בארגט הונדערט טויזנט דאלער און זיי דארפן צוריק באצאלן הונדערט פֿופֿציק טויזנט דאלער אין במשך פון פֿיר חדשים, סאו וואס מען טוט איז, מען נעמט פאר די פֿיר חדשים וויפיל ביזנעס דעיס איז דא אין די פֿיר חדשים, אין אנדערע ווערטער וויפיל טעג וואס די באנק איז אפען, א עוורעדזש. איז דא בערך צוואַנציק טעג א חודש וואס איז ביזנעס דעיס, סאו פֿיר מאל צוואַנציק איז וויפיל? אַכציק. סאו דאס מיינט איך דארף יעצט נעמען הונדערט פֿופֿציק טויזנט דאלער וואס די קאמפאני דארף מיר באצאלן, די סעקונדע וואס איך האב געבארגט הונדערט טויזנט דאלער דארפן זיי מיר צוריק באצאלן הונדערט פֿופֿציק טויזנט דאלער, איך נעם הונדערט פֿופֿציק טויזנט דאלער דיוויידעט אין אַכציק און דאס איז טויזנט אַכט הונדערט פֿינף און זיבעציק דאלער, און דאס דארף די קאמפאני מיר באצאלן יעדן טאג.
אהא אקעי, סאו אין אנדערע ווערטער האסט באקומען פון מיך הונדערט טויזנט דאלער דארפסט מיר צוריק געבן עיטין סעווענטי פייוו יעדן טאג, יעדע ביזנעס טאג פאר די נעקסטע פֿיר חדשים. כדי אז נאך פֿיר חדשים גייסטו מיר האבן באצאלט הונדערט פֿופֿציק טויזנט דאלער, די קרן מיט די מיט די ריבית. יא, סאו אויב דו פארשטייסט וואס כ'האב יעצט געזאגט, פארשטייסטו אז מ'רעדט נישט דא פון פֿופֿציק פראצענט ריטערן אויף די געלט. קודם איינס, אפילו ס'וואלט יא געווען פֿופֿציק פראצענט וואלט עס נישט געווען קיין פֿופֿציק פראצענט ווייל.

דא די זמן הפרעון הייבט זיך אן שוין א טאג נאכדעם. אין די ערשטן טאג פאנגט זיך עס אן, מ'קען עס באמת אנרופן מיטן גרעסטן עקסטרעמיסטישן ווארט וואס די תורה אליין רופט עס אזוי אן, ווי עס ווערט אנגערופן נשך. נשך. ס'בייסט. ס'צעבייסט יענעם אינגאנצן. יעצט ס'דא אבער קאמפאניס וואס בלית ברירה מוזן זיי אנקומען צו דעם. יא. אבער אזוי ווי דו האסט פריער געמענטשענט אז דו פארשטייסט אליין. אז וויבאלד זיי מוזן צוקומען צו דעם בלית ברירה רעדסטו נישט פון די שטערקסטע קאמפאניס אסאך מאל און פון די קאמפאניס מיט די בעסטע קרעדיט סאו דא פאנגט זיך אן צו ווערן א גאנצע געטיאכטס וואס איז די ריסק פון עס? וויפיל קאמפאניס זעצן אן און צאלן נישט צוריק? וויאזוי פראטעקסטו דאס? און די אלע זאכן איז א פעקטאר אריינצורעכענען בשעת איינער בארגט אזעלכע געלט, כ'רעד פארבארגט אזעלכע געלט, און. און ס'קומט אראפ צו צוויי זאכן, די באדאם ליין איז צוויי זאכן וואס דו דארפסט קוקן כדי צו קענען מעזשערן א מאדעל, א געוויסע מהלך וויאזוי צו וויסן וואס זענען מיינע, וואס זענען מיינע ריטורן און וואס מיין ריסק איז. סאו בקיצור, ס'איז א גרויסע ריסק, פריער האסטו געזאגט אז מען בארגט געלט דא פאר קאמפאניס וואס זענען נישט מאוסט סטעיבל, יא, און ס'איז דא מסתמא פראבלעמען דארטן.

וויאזוי גייסטו עס נאך? וואס איז דיין סיסטעם אויף דעם? סאו די צוויי זאכן איז די נאמבער וואן, די די צוויי וויכטיגסטע זאכן וואס דו דארפסט קוקן כדי צו קאנטראלן דיין ריסק. יעצט, איך ווייס פון מענטשן וואס זענען ממש נתעשר געווארן פון דעם, אבער איך ווייס אויך מענטשן וואס האבן פארלוירן אלעס פון דעם. און און אזוי ווי יעדע זאך, איינמאל מען פאנגט אן צו רעדן פון גרויסע געלטער, פאנגט אן צו ווערן א גרויסע רייץ, און מען פאנגט אן צו פארקוקן דא, פארקוקן דארט, און און יא מסתם וועט זיין אהער אהין אהין אהער, און דאס איז אבער די נאמבער, די צוויי וויכטיגסטע זאכן, און די שאלה ווערט יעצט וויאזוי קען א פשוטע מענטש ווערן אינוואלווד אין אזא זאך, און ער זאל וויסן אז ער איז פראטעקטעד און ער ער ער ווייסט וואס צו טון און וואס נישט צו טון. אקעי סאו וויאזוי עמיצער קען מאכן געלט פון די מהלך פון קעש עדווענס, נו וויאזוי? יעצט איז דא נאך א וויכטיגע זאך. וואס מען דארף קוקן, און דאס ווערט אנגערופן אויף ענגליש דייווערסיפיקעישאן. דייווערסיפיקעישאן מיינט צושפרייטן. סאו, אז דו נעמסט א פשוט'ע אינגערמאן און זאגסט אים ווער אינוואלווד אין די ביזנעס, לאמיר זאגן אז ער ווייסט אלעס און ער ווייסט ווי מען קומט אן צו דעם און ער ווייסט ער ווייסט וויאזוי מען קען מאכן אזעלכע הלוואות און מען קען און מען קען און לאמיר שוין זאגן ער ווייסט אויך וויאזוי צו קוקן אויף א קאמפאני צו ס'איז גוט און ער ווייסט אויך וויאזוי צו קאלעקטן, לאמיר זאגן אז אלעס ווייסט ער, אקעי? למשל.

און דו קענסט זיין א קליינע שותף אין אסאך הלוואות, לאמיר זאגן פופציג זעכציג הונדערט הלוואות, און דעמאלטס ביסטו אויסגעשפרייט אין זייער אסאך, און אפילו אויב אסאך פון דעם וועלן אנזעצן, ביסטו נאך אלץ פראטעקטעד.
סאו לאמיר זאגן אפאר קאמפאניס, אפאר אינוועסטמענט קאמפאניס וואס טוהן קעש עדווענס, סא זיי פארבארגן געלט פאר אזעלכע ביזנעסער, און זיי אליין מאכן אסאך אזעלכע הלוואות, דאס טייטש אז. די טשענסעס אז איך זאל אלעס פארלירן זענען קליין אין אזא פאל. ס'איז יא, באוואוסט. אדער אדער אפילו איין אינוועסטמענט קאמפאני וואס זענען גרייט דיך אנצונעמען פאר א שותפות אין אסאך הלוואות. אהה אקעי.
סאו ס'איז שוין סאך ווייניגער מסתבר אז אלעס גייט גיין שלעכט, אלע הלוואות. יא, און ספעשעלי אויב דו קענסט קוקן א היסטערי, וויאזוי האבן זיי אנדערריטן, אנדערריטן מיינט וויאזוי האבן זיי געקוקט אויף א קאמפאני פאר זיי האבן געבארגט ביז יעצט, וואס איז זייער היסטערי פון מענטש, וואס קאמפאניס וואס צאלן צוריק. און און און וויאזוי קאלעקטן זיי טאמער איינער מאכט פראבלעמען, אז דו קענסט אז דו קענסט דורך טשעקן די גאנצע זאך האסטו עפעס אויף וואס צו בויען צו גיין ווייטער, אבער איך וויל נאכאמאל זאגן, א מענטש זאל נעמען זיין לעצטע פאר דאלערן אריינלייגן דא וואלט איך קיינעם נישט רעקאמענדעד, אבער א מענטש וואס האט אסאך אינוועסטמענטס לעולם ישליש אדם נכסיו און ער וויל עפעס א חלק געלט לייגן אין אזא פלאץ אויך, און ער קען זיך פראטעקטן סיי דורך דעווירסיפיקעישן, זיך צושפרייטן איבער אסאך, סיי דורך מאכן זיכער ער ארבעט מיט א קאמפאני וואס ער וואס וואס ס'האט א גוטע וועג פון אנדעררעיטן די קאמפעניס מיט וועם זיי דילן, און זיי האבן א גוטע וועג פון קאלעקטן, די אלע זאכן איז מעזשערמענטס וואס דו קענסט נעמען אין פלאץ, וואס דו קענסט לייגן אין פלאץ, כדי צו רעדוצירן דיין ריסק, און זיך בעזר השם מער סעקיורן אז דו זאלסט קענען גיין ווייטער. ר' חיים, לאמיר דיך פרעגן א קשיא, זיי נישט ברוגז איך בין אזוי דירעקט, יא? דו אינוועסט אין אזא זאך, דו וואלסט אינוועסטעט אין אזא מין זאך אין קעש עדווענס?
סאו פול דיסקלאוזשער איך אינוועסט אין עס יא פאר אפאר יאר שוין און ברוך השם איך בין זייער שיין מצליח אין עס
אין אבער נאכאמאל קלאר איך האב נישט אריינגעלייגט דארטן מיין לעצטע פאר דאלער אבער יא איך אינוועסט און איך בין שטארק מצליח אין עס ברוך השם און איך קען נאך מענטשן אבער מען דארף זיין זייער קעירפול וויסענדיג מיט וועם מען דיעלט און וואס מען טוט אין עס און וויפיל אריינצולייגן. סאו. האסט ארויסגעלייגט א שטארקע קאנסערן, יא א שטארקע יסוד, אז מען דארף זיין זיכער אז יענע קאמפאני ווייסט פאר וועם מען בארגט דאס געלט, וויאזוי און וואס ער'ט טון אין פאל יענער באצאלט נישט צוריק. וואס וואס האסטו געטון דיך צו סעקיורן? כ'מיין סעקיור, ס'איז א טריק, כ'האב נישט ליב די ווארט פארזיכערן, אבער וואס האסטו געטון?

טרייען שטעלן זיי צוזאם א פאזל פון אסאך אינוועסטערס פון אסאך מלווה'ס וואס זיי זענען שותפות אין די דיעל, סאו לאמיר זאגן איך בין א פֿינף פראצענט שותף און איינער בארגט פֿופֿציק טויזנט דאלער, קען זיין אז נישט מער פון צוויי אהאלב טויזנט דאלער פון מיין געלט ליגט אין עס, פון א צווייטן וועט ליגן פֿינף טויזנט, פון א דריטן וועט ליגן טויזנט, פון א פערטן וועט ליגן הונדערט, סאו מ'שטעלט צוזאם א פאזל פון א גרופ פון מלווה'ס. יא.
מלווים. מלווים.
פארבארגערס. פארבארגערס וואס זיי זענען די אינוועסטערס אין יעדע לאון. וואס די קאמפאני טוט איז זיי מענעדזשן די לאונס. ס'הייסט סיי זיי אנדעררייטן עס און סיי זיי מאכן זיכער זיי באקומען די געלט און סיי זיי מאכן זיכער צו צוטיילן פאר יעדן איינעם זיין שעיר וויפיל מ'דארף וויפיל מ'דארף געבן.
יעצט פארוואס טוען דאס די קאמפעניס ווער סהאט געמאכט? די קאמפעניס מאכן אסאך געלט, זיי זענען בעסיקלי שותפים אין די לאונס, זיי האבן א שותפות אין די אלע לאונס, און זיי זיי טשארדזשן מענעדזשמענט פיס, רוף עס אן וויאזוי דו ווילסט, למעשה זענען זיי שותפים אין די אלע לאונס, און זייער געלט ליגט אויך אין יעדע לאון, און לכבוד דעם טוען זיי עס.
סאו צוריק איז וויאזוי האסטו זיכער געמאכט? אזוי, איך בין געזיצן מיט די מיט די מענעדזשערס, איך בין איבערגעגאנגען מיט זיי זייער מהלך, איך בין איבערגעגאנגען מיט זיי זייער היסטערי, און כ'האב אנגעפאנגען דורך אריינלייגן א קלענערע סכום געלט, כ'האב געוואלט זען וויאזוי ס'גייט, כ'האב אנגעהויבן צו באקומען מיינע ריפארטס, כ'האב באקומען יעדן טאג ריפארטס פון אלע געלטער וואס כ'האב באקומען יענע טאג, כ'האב באקומען יעדע חודש סטעיטמענטס, כ'האב א עקסטערע בענק סטעיטמענט וואס אלע געלט וואס ס'קומט זיך פאר מיר פאר מיין חלק גייט אריין אין יענע בענק סטעיטמענט. כ'בין איבערגעגאנגען פונקטליך וואס די טשארדזשעס וואס די קאמפאני טשארדזשט מיך אויף די מענעדזשמענט פיס, זייער חלק פון די פון די וואס זיי באקומען פאר דעם, כ'בין דאס אויך איבערגעגאנגען, כ'בין אלעס אלעס איבערגעגאנגען זייער שטארק פאר א יאר בערך, ביז איך האב געפילט זייער קאמפארטעבל אריינצולייגן א גרעסערע סכום געלט, האב איך אריינגעלייגט דעמאלטס א גרעסערע סכום געלט, און כ'דענק פאר א שטיק צייט האב איך געהאט איינעם פול טיים אפילו דריי חדשים האב איך געהאט א פרוי. וואס האט וואס איז בעיסיקלי איך האב איך האב איר געגעבן פאר א יאר א סטעיט סטעיטמענטס פון א יאר איך האב געוואלט איבער גיין יעדע יעדע דיטעיל פון אים צו מאכן זיכער אז וואטעווער ס'דארף געשען געשענט און וואס מ'זאגט מיך צו געשענט טאקע און מאכן זיכער אז מיינע בענק סטעיטמענטס שטימען אין מיין קעיס דארף די קאמפאני מיט וועם איך דיעל זיין נאך סאך בעסער ווי בערני מעידאף אפילו צו קענען מאכן א קעיס אז זיי וועלן באשווינדלען מיך. יעצט האט נאך אלץ ריסק, אוודאי האט עס ריסקס, ס'האט ריסקס, איך מיין ס'קען, אבער זייער זייער אסאך קאמפעני, איך בין אזוי צושפרייט מיט אזוי סאך קאמפעניס, מיין געלט ליגט אזוי ווייניג אין יעדע קאמפעני, אז ס'דארף ווערן א מעידזשער מעידזשער מעידזשער מעידזשער אנזעץ, וואס ס'קען געשען, בדרך הטבע. אבער איך בין זייער קאמפארטעבל ברוך השם, איך בין שוין דארט גענוג יארן אז איך פיל קאמפארטעבל אז גאוינג פארווערד

פון פעסיוו אינקאם. יא, כ'מיין אזוי. ס'הערט זיך זייער שטארק ווי יא, אזא מין בחינה. כ'מיין האסט געמאכט דיין ריסערטש האסט שווער געארבעט פאר א יאר זאגסטו? יא, אבער די זאך איז אז רוב מענטשן וואס אינוועסטן אין די מינע זאכן האבן נישט קיין פעסיוו אינקאם פון דעם ווייל די געלט וואס ס'קומט אריין יעדן טאג גייט גראד צו נאך קאמפאניס. ס'ווערט ריאינוועסטעד גראד אין נאך קאנטראקטס. אויב דו ווילסט עכט האבן פעסיוו אינקאם פון אזא זאך. דארפסטו נעמען עטליעסט א חלק פון די געלט וואס ס'קומט אריין יעדן טאג און יענץ נישט אינוועסטן אין פיוטשער קאנטראקטס אז יענץ זאל קענען זיין פאר דיך פעסיוו אינקאם און דאס טו איך ווייל איך האב איך בין סאך א גרעסערע חסיד פון פעסיוו אינקאם ווי איך בין א חסיד פון וואקסן פארמעגן. סאו חיים ווען ס'קומט צו פעסיוו אינקאם יא ס'איז אויפגעבויט פאר דיך אויכעט, ס'איז אויסגעבויט פאר דיך,

מ'קען שיקן א טעקסט מעסעדזש צו עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען, לייג אריין דארטן MCA, אזויווי מערטשענט קעש עדווענס, MCA, און זעלבע זאך אויב איינער האט עני קוועשאנס אויף די זאך קען מען אויך דארטן שיקן א טעקסט מיט די קוועשאנס. וויפיל געלט רעדט מען? כ'מיין איינער וואס וויל אינוועסטן הונדערט דאלער? הונדערט טויזענט דאלער? איך וועל זאגן, איך גלייב נישט אז ס'איז אינטערעסאנט פאר איינער וואס פלאנט אריינצולייגן אין אזא זאך אונטער פופציג טויזענט דאלער. אהא.

די אימעיל אדרעס? אה, קענסט שיקן א אימעיל צו עסק עט חיים עקסטין דאט קאם, עי עס קעי עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם. א גרויסן שכח ר' חיים. מיי פלעזשער. הצלחה.